הייבן מיר אן בעזרת השם יתברך מסכת תענית דף כב, דריי שורות פון די ברייטע שורות, וואס איז די המשך הגמרא, אונז האבן געהאט ביז יעצט מעשות פון פשוטע אידן וואס זענען געווען אזוי גרויס אז זיי האבן מגין געווען אויף זייער גאנצע שטאט,

אליהו פלעגט זיך דרייען ביי אים, רופט זיך רב ברוקא צו אליהו, ווייז מיר איינער דא אויפן מארק אין מארק ווער ס'האט עולם הבא. ווייז מיר א מענטש ווער ס'גייט האבן עולם הבא. איכא בהאי שוקא בר עלמא דאתי, אמר ליה לא. זייער א שרעקעדיגע זאך. א גאנצע מארק, מענטשן גייען און קומען, מען פארקויפט, ס'טוט זיך, ביזנעסלייט, א ביזנעס, וויאזוי הייסט עס, א ביזנעס עקספאו. נישטא, גארנישט דא. אדהכי והכי, אַזוי רעדנדיק מיט דעם חזא לההוא גברא, זעען זיי א מענטש דהוה סיים אָנגעטאָן מסאני אוכמי, שוואַרצע שיך. דעמאָלטס פלעגן די יידן נישט גיין קיין שוואַרצע שיך, ס'איז געווען א גויאישע מאָדע, א גויאישע סטייל, ס'טוישט זיך אַלץ, אַלץ דאַרף מען גיין פאַרקערט פון די גויים. אלץ פארקערט, די גוי גייט אזוי, גיי איך אזוי, די גוי גייט יעצט אזוי, גיי איך פארקערט, דעמאלט זענען זיי געגאנגען שווארץ, אויך האט מען געזעהן, ער האט געזעהן ער האט נישט קיין ציצית, ולא רמי חוטא דתכלתא בגלימיה, ער האט נישט קיין בענדעלעך פון תכלת אויף זיין קלייד, און אליהו רופט זיך אן, קוק אן דער איד, ער האט עולם הבא, אמר ליה, האי בר עלמא דאתי הוא. האט זיך רב ברוקא זייער פארוואונדערט, וויאזוי קען זיין אז א פשוטע איד, חתן, אז א פשוטע איד האט עולם הבא? רהט בתריה, איז ער אים אקעגן געלאפן אמר ליה, זאג מיר, מאי עובדך? וואס איז דיין זאך? וואס טוסטו? זאגט ער אים, כ'האב נישט קיין צייט צו רעדן יעצט, קום צוריק מארגן. אמר ליה, זיל האידנא, ותא. האלטס מיט נחמן, ותא למחר, קום מארגן. שוין למחר טרעפט ער אים אמר ליה מאי עובדך, אמר ליה איך בין א שומר התפיסה, זנדוקנא אנא, און איך געב זייער אכטונג ווען די גוים כאפן אידישע מיידלעך און אידישע בחורים אין תפיסה, קודם לייג איך א עקסטערע שטוב די מענער, ואסרנא גברי לחוד ונשי לחוד. און איך לייג מיין בעט אין מיטן די צוויי שטיבער, אז מען זאל נישט ורמינא פורייאי, איך לייג מיין בעט בין הני להני, כי היכי דלא ליתו לידי איסורא, און ווען איך זעה אז די גוים האבן, אז די גוים האבן געכאפט א אידיש מיידל כי חזינא בת ישראל דיהבי נכרים עלה עינייהו, אז די גוים לייגן אויף איר די אויגן. מסרנא נפשאי בין איך מיך מוסר נפש און מצילנא לה און איך טו איר ראטעווען איך געדענק מוהרא"ש האט מיר אלס געוויזן אז ער געדענקסט דעם פיקטשער מוהרא"ש האט א פיקטשער אין זיין לעדל פון א קאפל ער איז גדליה א מיידל וואס האט זיך אן אראבער האט זיך אנגעטשעפעט אין איר מוהרא"ש האט זיי שנעל חתונה געמאכט מוהרא"ש האט מיר געוויזן דעיס דעי פיקטשער דעיס וויל איך מען זאל אריינלייגן אין מוהרא"ש האט געבעטן דיין שווער אז ווען ער נאך די קבורה אריין שפרינגען אין גרוב און אריין לייגן דעם דעם דעם פיקטשער אין היינט דאס איז געווען מוהרא"ש'ס עולם הבא געראטעוועט א מיידל אראבערס האבן זיך עפעס אנגעטשעפעט אן אראבער און געטראפן שנעל א שידוך דאס איז דאך די איינציגסטע עצה וויאזוי מ'קען ראטעווען די יוגנט איינציגסטע עצה אינדרויסן זעט אלעס אויס פיין עס טוט זיך יעדעס איז חנוכה מסיבות שטילערהייט. זאל דער אייבערשטער שומר ומציל זיין, די איינציגסטע עצה איז צו ראטעווען די יוגענט חתונה צו מאכן די קינדער, איינציגסטע עצה, מענטשן קוקען עס אן פאני, אבער ווער ס'וועט האבן שכל, ער וועט בלייבן מיט אידישע דורות, און איך געב זייער אכטונג, איינמאל האב איך געזען יומא חד הוה נערה מאורסה גבן, ס'איז געווען א אידיש מיידל וואס האט שוין באקומען א קידושין פון א איד, דיהבו בה נכרים עינייהו, די גוים האבן זיך פארטשעפעט אויף איר, האב איך געמאכט א טריק, א שפיצל וויאזוי קען איך מאכן אז די גוים זאלן זיך אויך פארעקלען, איך האב איר אנגעגאסן מיט די זאץ פון די וויין, שקלי דורדייא דחמרא, איך האב גענומען די זאץ פון די וויין וואס ליגט אונטן ביים פאס, אזוי אז ס'זעט אויס ווי בלוט, איך האב איר אזוי אנגעשפריצט, שדאי לה בשיפולה, איך האב איר אנגעשפריצט פון אונטן די פון אונטן ביי די פיס און ביי די קלייד פון אונטן, אז די גוים זאלן זיך אויך פארעקלען, זאלן זאגן דיסתנא, אמרי דיסתנא היא, שוין זי איז דאך א דיסתנא, על דרך נשים לה. שטייסט אז די חרחת ת העלסט דיר אפלאזן? פרעגט ער אים פארוואס גייסטו נישט מיט קיין ציצית? ביסט דאך א איד, אמר אמר ליה פרעגט אים ר' ברוקא מאי טעמא לית לך חוטי? און פארוואס גייסטו מיט גוי'אישע שיך ורמית מסאני מסאני אוכמי? אמר ליה איך דריי מיך ביי די גוים, עיילנא ונפיקנא ביני נכרים, איך דריי מיך ביי די גוים, איך וויל נישט זאלן וויסן אז איך בין א איד, איך וויל ראטעווען אידן, איך דארף געוואר ווערן ווען ס'דא גזירות, כי היכי דלא לידעו דיהודאה אנא, זאל נישט וויסן אז איך בין א איד, און כי הוו גזרי גזירתא ווען ס'איז דא א גזירה מודענא להו לרבנן גיי איך פארציילן פאר די חכמים, און וואס טוען די חכמים און זיי בעטן דעם אייבערשטן און בעו רחמי און מבטלי לגזירתא, פלאי פלאים, מען זעט א איש פשוט, און אליהו הנביא ווייזט א גאנצע גאס א גאנצע שטאט קיינער האט נישט קיין עולם הבא, איינער טוט פאר אידישע קינדער, טוט פאר אידישע קינדער. פרעגט ער פארוואס האסטו מיר נעכטן אוועקגעשיקט, כ'האב דאך נעכטן געוואלט רעדן מיט דיר, ניין מאי טעמא כי אמינא לך אנא מאי עובדך, פארוואס נעכטן ווען כ'האב דיך געפרעגט וואס דו טוסט האסטו מיר געזאגט זיל האידנא ותא למחר, האט ער מיר געזאגט ס'איז נעכטן געווען א שווערע צייט, אמר ליה בההיא שעתא גזרי גזירתא, נעכטן איז געווען א צייט וואס די גוים האבן געמאכט א גזירה, ואמינא האב איך געטראכט ברישא איזיל ואשמע להו לרבנן, קודם לאמיך לויפן צו די חכמים זאגן אז מ'דארף מתפלל זיין, דלבעי רחמי עלה דמילתא, און שמועסן קען מען מארגן אויכעט. אזוי דארף מען זען צו ראטעווען אידישע קינדער. פארציילט די גמרא אדהכי והכי אזוי ווייטער גייט ער מיט אליהו הנביא, זעט ר' ברוקא ווי צוויי מענטשן קומען, אתו הנך תרי, און אליהו הנביא זאגט זעסט? די צוויי זענען בן עולם הבא, אמר ליה הנך נמי בני עלמא דאתי נינהו, אזל לגבייהו איז ער געגאנגען צו זיי, אמר ליה מאי עובדייכו? וואס איז ענקער צאלץ מער פישי? קוק אריין אין די גמרא, טאטע ווייז אים. וואס איז ענקער זאך? אה, אונז זעמער דזשאוקערס, אונז מאכט מען פרייליך מענטשן. אינשי בדוחי אנן, אונז מאכט מען פרייליך מענטשן, אונז האבן מיר אזא חן, אזא פרייליכקייט, מבדחינן עציבי, ווען אונז זעען מיר איינער וואס איז צעבראכן, מאכט מען אים פרייליך, און אויך ווען מען זעט א מחלוקת, אי נמי כי חזינן בי תרי דאית ליה תיגרא בהדייהו, ווען אונז זעען מיר צוויי מענטשן האבן א מחלוקת, טרחינן ועבדינן ליה שלמא, אונז טוהן מיר אלעס וואס אונז קען מיר נאר טוהן אז ס'זאל זיין שלום, און דער רבי ברענגט אראפ אין שיחות הר"ן, ס'וועט בלייבן צייט נאכן שיעור אז מיר לערנען א שטיקעלע שיחות הר"ן פון הייליגן רבין, אויב געדענק איך גוט איז עס שיחה מ. מ ג אז דער רבי זאגט ולהחיות א מורא'דיגע לשון ולהחיות אדם אינו דבר ריק פרייליך מאכן א איד איז נישט קיין פשוטע זאך אזוי ווי עס שטייט אין די גמרא מהני תרי בדחי שזכו למה שזכו זיי האבן זוכה געווען צו עולם הבא על ידי שהיו משמחים בני אדם ווען משה שמואל איז געפארן צו זיין שידוך האב איך אים אנגעגרייט, וועסט טרעפן דיין מחותן, מחותן איז דאך א ברסלב'ער חסיד רבי שמעון שפירא, וועסט דארפן זאגן עפעס א תורה, וועסט אים זאגן אז די ענין מסכת תענית זעט מען הונדערט און איין מאל, וועסט אים זאגן אז די גמרא מסכת תענית, וועסט נאכזאגן שיחות הר"ן, א ברסלב'ער חסיד וועט הערן א בחור האט צו נאכצוזאגן עפעס א דיבור פון רעבן, בפרט פון שמחה, וועט ער דיך שוין כאפן פאר א שידוך, און טאקע מזל טוב משה שמואל איז א חתן געווארן, שוין. יעצט לאמיר גייען אביסעלע ווייטער די גמרא, ס'איז געשטאנען אין די משנה אז אויב איז דא א צרה דארף מען גלייך מאכן א יום תענית, ס'קען נישט ווארטן אויף, תנו רבנן, על אלו מתריעין בכל מקום על השדפון, אויב ס'קומט שדפון, ס'איז א מחלה ביי די תבואה, א ירקון אדער ארבה אדער חסיל, היישעריק אדער חיה רעה, רבי עקיבא אומר על השדפון ועל הירקון אפילו כל שהוא, אפילו ס'איז נאר מזיק געווען א משהו דארף מען שוין ארבה וחסיל אפילו לא נראה בכל ארץ ישראל אלא כנף אחד. מען זעט איין היישעריק פליעט אין ארץ ישראל, דארף מען שוין מתריעין עליהן, ווייל היישעריק קענען חס ושלום קומען אויף א פעלד און אלעס אויפעסן. נאך א זאך איז געשטאנען אין די משנה, גדליה, אויב מען זעט א חיה רעה דארף מען פאסטן, איז תנו רבנן, חיה רעה שאמרו, איז דווקא ווען ס'איז ווען ס'איז אבנארמאל, ווען ס'איז א נארמאלע זאך, אז מען זעט אז מען זעט א חיה אויף א פלאץ ווי א חיה דרייט זיך, איז דאך עס נישט קיין צרה, אז א. בזמן שהיא משלחת, אז ס'איז א אנשיקעניש, מ'זעהט עפעס ס'איז נישט נארמאל, איז דעמאלטס מתריעין עליה דארף מען מאכן א יום תפילה, אינה משלחת, אין מתריעין עליה, גייט די ברייתא אויסרעכענען, למשל, אי זו היא משלחת, ווען איז עס א משלחת, א אנשיקעניש, א גזירה פון הימל, ואי זו היא שאינה משלחת, נראתה בעיר, אז א חיה קומט אריין משולם אין שטאט, דאס איז א משלחת, בשדה, משה, אז מ'זעהט א חיה אין פעלד. א פעלד איז דאך די פלאץ פון דאס איז זייער פלאץ אינה משלחת זאגט די ברייתא נאך א זאך ביום אז מ'זעט א חיה בייטאג דאס איז א משלחת ווייל חיות דרייען זיך נישט בייטאג חיות דרייען זיך נאר ביינאכט בלילה שטימט וואס אינה משלחת ווייטער ראתה שני בני אדם א חיה זעהט צוויי מענטשן און מיט דעם אלעם האט עס נישט מורא ס'לויפט אקעגן ורצתה אחריהן ס'לויפט צו צוויי מענטשן

אז דו ביסט הונגעריג נאר פאר איינס, וואס פארציקסטו צוויי? זעהט מען דאס איז עפעס סתם א גזירה מן השמים, אבער אויב אכלה שניהן, אז ס'האט אויפגעגעסן צוויי מענטשן, נו, א חיה זעט, לאמיר זאגן צוויי מענטשן וואקן אין וואלד ביינאכט, און א חיה עסט זיי אויף, א לייב איז הונגעריג, א בער איז הונגעריג, איז אינה משלחת, וואס טוט זיך עלתה לגג, א חיה גייט ארויף אויף א דאך פון א הויז, און ס'שלעפט ארויס א בעיבי פון קריב, ונטלה תינוק מעריסה, פששש, דאס איז שוין אויך א משלחת. אבער אז מען טראכט אריין, די גאנצע ברייתא איז איין שטיק קשיא, הא גופא קשיא. די גוף פון די ברייתא שטימט נישט. קודם זאגסטו אמרת, דו זאגסט נראתה בעיר, אז מען זעט א חיה אין שטאט איז וואס? א משלחת. איז דאך משמע לא שנא ביום. לא שנא בלילה, זאגסט דאך בעיר, סיי בייטאג סיי ביינאכט, נאכדעם זאגסטו אז ביום משלחת בלילה אינה משלחת, זאגט די גמרא לא קשיא, נישט קיין קשיא. הכי קאמר, מ'דארף עס אזוי פארשטיין, נראתה בעיר ביום, אז מ'זעהט א וואלף קומט אריין אין שטאט, אינמיטן לי עוועניו, אינמיטן בעדפארד עוועניו, וואקט א בער בייטאג, דאס איז א משלחת, בעיר בלילה, אז ס'איז ביינאכט, אינה משולחת, ביינאכט מאכט זיך א חיה, בלאנדזשעט אריין, קומט אריין אין א שטאט, אי נמי בשדה, אפילו ביום, איז ווייטער אינה משולחת. פארשטייסט? בשדה איז וואס? איינער הערט מיך אויס? בשדה איז קיינמאל נישט קיין משולחת, בשדה איז די פלאץ פון חיות, ביום בלילה. בעיר. איז בלילה אינה משולחת, ביום משולחת. אבער דארף מען פארשטיין ווייטער וואס שטייט, ס'שטייט ראתה שני בני אדם ורצתה אחריהן, ס'לויפט אקעגן צוויי מענטשן איז געדרינגען משולחת. און אויב לויפט עס נישט, אויב בלייבט עס שטיין, ער קלאצט, ער לויפט נישט אקעגן און ער לויפט נישט אוועק, איז וואס? איז נישט, און נאכדעם זאגסטו אויב ס'לויפט אוועק איז נישט, נאר אויב בלייבט עס שטיין איז יא, ווייל דו דארפסט זאגן די, נאכאמאל, דארף אלץ אנכאפן די גרעסטע רבותא, נאכאמאל, ראתה שני בני אדם ורצתה אחריהן, משולחת, מאך א דיוק פון דעם, סאו אויב לאמיר זאגן ער בלייבט שטיין, איז נאכנישט קיין משולחת. נאר אז ער לויפט אקעגן, ער בלייבט שטיין איז נאך א נארמאלע זאך. נאכדעם שטייט והדר אמרת נחבאת מפניהם אז ער באהאלט זיך, דעמאלטס איז אינה משולחת, דאס איז זיין נאטור. הא עמדה. ענטפערט די גמרא ס'ווענדט זיך, לא קשיא. דאס די אנפאנג וואס שטייט אז ווען די חיה בלייבט שטיין איז נישט קיין משולחת, דאס איז ווען ס'איז בשדה הסמוכה לאגם. במילא זאג איך אז די חיה אנטלויפט נישט דארט פארוואס? ווייל ס'האט זיך א פלאץ ווי ס'קען זיך באהאלטען, איז עס א נארמאלע זאך אז א חיה זאל בלייבן שטיין. דאס כאן וואס דו מאכסט א דיוק אז אויב ס'בלייבט שטיין איז עס יא א משולחת, איז אויף א אפענע פלאץ, ווען די חיה האט זיך נישט ווי צו באהאלטען, און אז ער בלייבט שטיין איז דאס שוין אויכעט א סימן, אז דאס איז שוין א גזירה מן השמים ס'געדענק נישט זיין מסוכן בגן. נאך איין שטיקל טרפה שני בני אדם כאחד ואכלה אחד מהן משולחת. שניהם אינה משולחת. כ'פארשטיי נישט. דו זאגסט דאך אפילו רצתה איז שוין א משולחת. דארף איך נישט צוקומען צו אכלה. וואס האסטו פריער געזאגט? אויב ס'איז רצתה איז משולחת. יעצט זאגסטו אויב ס'איז אכלה. אמר רב פפא אויכעט כי תני ההיא די זאך פון עסן אז איז באגמא אויב ס'איז א פלאץ ווי די חיה האט זיך צו פראטעקטען דעמאלטס זאג איך געהער נישט? דווקא ווען ס'עסט איז א גזירה מן השמים, ווייל אויב ס'בלייבט, אויב ס'לויפט נאר נאך דארט, איז עס נאטור, איז נישט. נאך איין שטיקעלע גופא, עלתה לגג ונטלה תינוק מעריסה משולחת. מיר פרעגט די גמרא פשיטא, פארשטיי נישט, דו זאגסט דאך אז אפילו מ'גייט אריין אין שטאט סתם אזוי, ניין, אמר רב פפא בכוכי דציידי, ס'רעדט זיך דא די קליינע די קליינע האנטער די א טענט פון א טענט פון א קליינע ביידל פון א פון א האנטער פון א פאנגער וואס איז אינדרויסן פון שטאט איז די ברייתא מחדש אפילו חיות דרייען זיך ארום דארט יא ארום און ארום אבער זי גייט נישט ארויף אויף דעם אויף דעם אויף דעם הויז פון דעם אויב גייט זי ארויף מ'הייבט אן א פרישע גמרא עס איז געשטאנען אין די משנה איינע פון די זאכן וואס מען דארף פאסטן איז אויב ס'גייט דורך א חרב אויב ס'גייט דורך א מיליטער אין שטאט, תנו רבנן, חרב שאמרו, די חרב וואס די חכמים זאגן, משי, אז אויב ס'גייט דורך א מיליטער, סאלדאטן מארשירן אריבער א לאנד, דארף מען פאסטן, אינו צריך לומר חרב שאינה של שלום, דא רעדט מען נישט פון א, ווען זיי קומען זיך פייטן מיט די לאנד, נאר אפילו לאמיר זאגן חרב של שלום, לאמיר זאגן זיי ווילן דורכוואקן, אמעריקע וויל דורכוואקן ארץ ישראל צו גיין צו א צווייטע מדינה אויף מלחמה. דארף מען שוין פאסטן סאלדאטן מארשירן אין א אין א אין א אין א לאנד אפילו חרב של שלום ווייל שאין לך חרב של שלום יותר קענסט דאך זען די גאנצע מעשה פון פרעה נכה דו ווייסט ווער פרעה נכה איז געווען די הינקעדיגע פרעה קענסט די מעשה פון פרעה נכה ער האט גע'גנב'עט די שטול פון שלמה המלך און ער האט געכאפט א ביס און ער האט געהינקעט און ער האט געוואלט דורך גיין ארץ ישראל ער האט נישט געוואלט ער האט נישט געוואלט קריגן מיט ארץ ישראל ער האט געוואלט גיין זיך קריגן מיט זיין מלחמה. ואף על פי כן נכשל בה המלך יאשי' דער הייליגער יאשי' המלך, שנאמר, דף כף בית עמוד בית, וישלח אליו מלאכים לאמור, פרעה האט געשיקט שליחים צו צו יאשי' המלך, מה לי ולך מלך יהודה, איך האב גארנישט מיט דיר צו טון, לא עליך אתה היום, דו ביסט נישט היינט מיין פיינט, כי אל בית מלחמתי, איך וויל גיין מלחמה האלטן, ער האט געבעטן יאשי' המלך, האלא? ער האט געבעטן קוק, ארץ ישראל איז דא, מצרים איז דא אונטען, ער האט געוואלט דורך גיין, ער האט געוואלט גיין מלחמה האלטן מיט זיין אנדערע, ער האט געבעטען, ואלהים אמר לבהלני, מיין, מיין, מיין געטשקע האט מיר געזאגט, איך זאל זיך שוין צואיילן, בעט ער אים, חדל לך מאלהים אשר עמי, טשעפע דיך נישט מיט מיין, מיט, מיט אונזער גאט, ואל ישחיתך, מאי אלהים אשר עמי, פרעגט די גמרא, וואס איז אלהים, אמר רב יהודה אמר רב, זו עבודה זרה, פרעה האט געהאט עבודה זרה, און ער זאגט פאר יאשיהו המלך, לאמיך דורך גיין ארץ ישראל, איך גיי מיט דיר נישט פייטן. האט יאשיהו געזאגט, הואיל וקא בטח בעבודה זרה, אז ער פארלאזט זיך אויף עבודה זרה, דארף איך דאך נישט מורא האבן פון אים, יכילנא ליה. און יאשיהו האט אים געזאגט, איך וויל דיך נישט דורך לאזן. למעשה, איז פרעה יא דורך געגאנגען, און מען האט געשאסן יאשיהו המלך, ויורו היורים למלך יאשיהו, מען האט געשאסן יאשיהו המלך, און ער האט זיך אנגערופן פאר זיינע באדינער, ויאמר המלך לעבדיו העבירוני, כי החליתי מאוד, טראגטס מיך אוועק פון דא ווייל איך בין שוין זייער קראנק, וואס זעט מען פון דא ברוך? אז אפילו איינער וויל זיך נישט קריגען מיט דיר, די עצם זאך דורך גיין מיט מיליטער דאס איז שוין א צרה, דארף מען שוין פאסטן, למעשה האב מיך שוין אריין געגאנגען אין די מעשה פון יאשי המלך, דא דא מורא'דיגע התחזקות. קוקט א קוק וואס הייסט א צדיק, מאי כי החליתי מאוד, וואס הייסט ער געווען זייער נישט געזונט, אמר רב יהודה אמר רב, מען האט אים געשאסן אזוי סאך, מען האט אים געלעכערט אזוי ווי א זיפ, איך ווייס נישט ווי מען זאגט אין אמעריקע א זיפ, א סיפטער, א זיפ, וויפיל לעכער האט א זיפ? האסט אמאל געזען א זיפ? נישט א זופ וואס מען עסט, וואס מען זיפט מעהל, נישט פאסט. מעהל! קען דאך נישט רעדן אמעריקע, יעדע ווארט וואס דו זאגסט דארפסטו זאגן נישט דאס נישט יענץ. א זיפער? א זיפל? א סיפטער? מ'האט אים געלעכערט אזוי ווי א זיפ. מ'האט אים געשאסן רחמנא ליצלן, הער, א מענטש האט אים אזוי געלעכערט. אזוי סאך צרות, אזוי סאך קוילן אריינגעשאסן אין אים, און הער, אמר רבי, פארוואס טאקע, פארוואס טאקע האט אים דער אייבערשטער, יאשי המלך געווען אזא גרויסער צדיק, פארוואס טאקע, אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, מפני, מפני מה נענש יאשי, כ'האב געפרעגט אונזער חתן משה שמיל, האסט געלערנט מסכת תענית הונדערט און איין מאל, זאג מיר איין זאך וואס האסט ארויסגענומען פון מסכת תענית, זאגט ער מיר דאס, ער האט נישט געפרעגט א צדיק, מפני שהיה לו לימלך בירמי', דו האסט דאך א נביא דא, זיי די וואס איך ווייס, איך לאז נישט דורך פרעה נכה, פרעג! וואס האסטו מורא צו פרעגן? פרעג! דו ווייסט אלעס אליינס? האט ער באקומען אזא שטראף, אונז באקומען נישט א שטראף אויף דעם, קען זיין אבער א צדיק, אז ביי אים איז עפעס אזא דקה מן הדקה מן הדקה, פרעג! וואס האסטו מורא צו פרעגן? נאכדעם פרעג ירמי', ירמי' וועט פרעגן דעם אייבערשטן, און דער אייבערשטער וועט זאגן לאז דורך, וואס? וואס קען געשען? א מענטש עקשנ'ט זיך, א מענטש זאגט ניין, איך וועל ווייזן, האט ער שוין געלעכערט ווי א זיפ, מפני שהיה, אוי משה שמיל. משה שמיל, וואס האט ער ארויסגענומען פון מסכת תענית? דאס, מ'דארף פרעגן. מפני שהיה לו לימלך בירמיה ולא נמלך. און וואס האט ער, וואס האט ער זיך אליינס גע'דרש'נט, מאי דרש? שטייט א פסוק אין די תורה וחרב לא תעבור בארצכם. אויב די אידן וועלן זיין וואויל, אם בחוקותי תלכו, אה, די אייבערשטער מושי, וחרב לא תעבור בארצכם, האט ער געטראכט מאי חרב וואס? אילימא חרב שאינה של שלום, וואס א חרב פון מלחמה? שטייט דאך ונתתי שלום בארץ, ונתתי שלום בארץ מיינט דאך שוין אז מען האט נישט קיין מלחמה האלט, סאו וואס מיינט וחרב לא תעבור בארצכם? אפילו חרב של שלום, אפילו יענער וויל גארנישט טון מיט מיך, פלעין דורכמארשירן מיין לאנד. אבער ער האט נישט געוואוסט אז דאס איז נאר ווען בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמרו, ער איז טאקע געווען ערליך אבער די עולם כלל ישראל והוא אינו יודע שאין דורו דומה יפה, דער דור איז נישט געווען ראוי פאר דעם, כי הוה ניחא נפשיה בשעת ער האט געהאלטן ביים אויסגיין חזא ירמיהו הנביא האט ירמיהו הנביא געזען שפ שפוותיה דקא מרחשן, די ליפן שאקלען זיך אים. האט זיך יענער אנגערופן אוי וויי קען זיין א מענטש אסאך מאל ווען ער גייט אריבער א שווערע צייט קען ער פארלירן די אמונה און ער קען זיך חס ושלום צערעדן אקעגן די אמונה זייער זייער שרעקעדיג און אין שפיטאל ווען א מענטש גייט אוועק פון די וועלט קומען די חברה קדישא און מען זאגט שמע ישראל און מען לייענט פארוואס די ניסן און פארוואס זאגט מען די אלע פסוקים פון אמונה ווייל א מענטש ליגט אין שפיטאל און ער גייט אוועק פון די וועלט, ער קען ער קען חס ושלום ארויסזאגן איין ווארט קעגן די אמונה און זיך און שוין. און שוין. זייער שרעקעדיגע זאך. ס'איז דא א מסירת מודעה פאר כ'בין מקורב געווארן צו מוהרא"ש, כ'מיין מיך יעצט אסאך מיט די מהרח מ'כיזיכע זאכן, כ'האט אזא פחד פון דעם,

פלעג איך זאגן מסירת מודעה אז אויב כ'וועל אויב כ'וועל זאגן א ווארט קעגן די אמונה איז עכט כרצוני מבוי. דא זעט מען א צדיק, קוק אין די גמרא, ירמי' האט זיך דערשראקן, ער האט געזען יאשיהו המלך מאכט מיט די ליפן האט ער געמיינט אפשר זאגט ער עפעס שמא חס ושלום אמר שמא חס ושלום שמא חס ושלום מילתא דלא מהגנא אמר אגב צעריה אפשר רופט אפשר רופט ער זיך עפעס אן קעגן די אמונה גחן האט ער זיך צוגעבויגן געוואלט הערן וואס יאשיהו המלך זאגט, און איינער פרעגט מיך ראש ישיבה דו האסט דאך אויך געענדיגט מסכת תענית הונדערט און איין מאל, נו וואס וואס נעמסטו ארויס פון מסכת תענית איך ארויס נעם ארויס די שורה, ושמעיה דקא מצדיק עליה דינא אנפשיה, ער איז מצדיק די דין. ער געבט גערעכטיגקייט פארן אייבערשטן אויף אלע דינים וואס דער אייבערשטער געבט אים, און ער זאגט צדיק הוא ה' דער אייבערשטער איז גערעכט, כי פיהו מריתי, איך האב ווידערגעשפעניגט אין דעם אייבערשטן. פתח עליה ההיא שעתא, האט ירמיהו הנביא געזאגט ביי די הספד, רוח אפינו משיח ה', אונזער קעניג וואס איז אזוי ווי אונזער אטעם. יא, רוח אפינו משיח השם נלכד בשחיתותם, ער האט אים שוין באטיטלט מיט די ווארט משיח השם. וואס הייסט משיח השם, ווייל דאס וועט משיח אריינברענגען אין די וועלט, אזא שטארקע אמונה, אז אפילו א מענטש ליגט אויף דער ערד געלעכערט ווי א זיפ, נישט דא קיין איין פינטל אין אים וואס איז נישט געלעכערט, צדיק הוא השם, דער אייבערשטער איז גערעכט, כי פיהו מריתי, דאס דארף מען זאגן, צדיק הוא השם. ערנסט? מיינסט א מענטש האט קשיות אויף די אמונה? אינדרויסן קען א מענטש גיין אנגעטון מיט א שיינעם בעקיטשע גדליה מיט א שטריימל און מיט א רעזשוואלקע, ביי אים גייט מען מיט רעזשוואלקעס? ס'איז אמאל דא א חשוב'ע גאסט, איך ווייס, איך בין אזוי ברוגז אויף אנשי שלומינו אז מ'קען זיך נישט, אז מ'קען זיך נישט. ווען איך שוין געווען אין אומאן, וואלט איך שוין געדארפט קענען. גדליה, ער פירט אן די חבורה אין בית שמש. יאסי קענסט אים?

פאר וואס די אייבישטער דארף מאכן אזוי די אייבישטער איז נישט גוט צו מיר שוין דאס איז משיח הש צדיק הוא השם כי פיהו מריתי קען איך פארציילן א שיינע זאך וואס איך האב געהערט פון יצחק בן פייגעלע יצחק בן פייגעלע ווען מיר פיר שלאנג מיט בראש געווען אויפן אויפן טיש

אז פאר דעם איז געשטאנען נו נישט צדיק הוא השם הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט קל אמונה ואין עול דאס איז א מענטש געט א קיק יעדע רגע נאכאמאל אויפן פסוק הצור תמים משפט דער אייבערשטער דער שטארקער אייבערשטער זיין משפט איז תמים גאנץ צור תמים פּעלו כּי כּל דרכיו משפּט, דעם אייבערשטנס וועגן איז מיט אַ געריכטיקייט, קל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. איז משה שמואל נעמט אַרויס פון מסכת תענית. האב איך געדארפט פרעגן אין דער ישיבה נעמט ארויס פון מסכת תענית דאס. א מענטש ליגט געלעכערט ווי א זיפ. כ'האב עס געזאגט ביי שימי ענטצווייג'ס לוויה, איך ווייס נישט ווער ס'געדענקט שימי'ס לוויה. יו רימעמבער שימי? יו וואז ביי די לוויה? כ'טראכט וואס קען איך זאגן ביי די לוויה, קודם כל ס'איז געווען חודש ניסן, ניסן איז מען נישט מספיד. געהאלטן אינמיטן באקן מצות אין קאלעדזש האב איך געפרעגט מיין טאטע זאל זיין געזונט מיין טאטע פרעגסט אים א שאלה ד' חלקי שולחן ערוך נישטא רוף מיך באלד לערנט א גאנצע טאג יומם ולילה זאגט ער מיר גיי זאג אפאר ווערטער ניסן איז מען דאך נישט מספיד האסט געהערט כ'האב געזאגט מיין טאטע איז זייער שטרענג האסט געהערט כ'האב געזאגט גיי זאג אפאר ווערטער ס'נישט קיין הספדים א דרשה מחזק זיין אידישע קינדער וואס הייסט גיי זאג אפאר ווערטער. וואס זאל איך זאגן? א בחור איז געלענ איז געלעמט, אזא בחינה פון ליגט ליגט געלעמט געלעכערט ווי א זיפ, און שימי איז געווען מיט די שמייכל, און אין אים איז געווען געווען קיין קשיות אויף די אמונה. דאס איז די גרויסקייט. שוין. ער זאל שוין גיין שכם ש שבת. מעשה וירדו זקנים מירושלים לעריהם בואו לי. און זיי האבן געזען אז אזוי סאך.

כ'הער נישט. ס'איז משמע ברויט. ווייל דו לייגסט אריין תבואה, ווייצלעך פאלט דאך אריין אין די גאנצע אויוון. ועדיין תיבעי להו ככיסויא דתנורא, אזוי ווי איין ברויט וואס דו לייגסט אראפ ביים פי תנור דילמא כי דרא דריפתא, א גאנצע שורה. דהדר ליה לפומא דתנורא תיקו. ועוד גזרו תענית על שאכלו זאבים אמר עולא משום ר' שמעון בן יהוצדק מעשה ובלעו זאבים שני תינוקות געהערט אזא מעשה אברומי א וואלף ווייז פאר סאני זאל אריינקוקן סאני האלט מיט. הערסט א אינטערעסאנטע מעשה וואס איך קיינמאל אזא מעשה נישט געהערט סארי אפשר די מעשה מיט נחמן מיט די ווייסע קאפל קענסט די מעשה מיט נחמן מיט די ווייסע קאפל א וואלף האט אים אויפגעגעסן און אים אויסגעשפיגן קוק אריין מעשה ובלעו זאבים שני תינוקות א וואלף האט אויפגעגעסן צוויי בעיביס און זענען געווען אין די אין די וואלף און והקיאום און ער האט עס אויסגעבראכן דרך בית הרעי ס'איז ארויסגעקומען גאנצערהייט ובא מעשה לפני חכמים, און די חכמים האבן געוואלט וויסן צו די קינד האט שוין נישט געלעבט, האבן געוואלט וויסן צו עס איז צואה, און צואה איז נישט מטמא, אדער עס איז א בשר מת, וטיהרו את הבשר, די פלייש, האבן די חכמים געזאגט ס'האט נישט קיין דין, ס'האט נישט קיין דין בשר, ס'איז אויס, וטימאו את העצמות.

אז זיי דארפן זיך ארויף לייגן אויף מענטשן ואין הבריות מרחמות עליו, אמר רב יהודה אמר רב נו וואס גייט דיך אן אז א מענטש פאסט, וואס מאי טעמא דרבי יוסי ווייל ס'שטייט ויהי האדם לנפש חיה, די אייבערשטער זאגט נשמה שנתתי בך החייה, די נשמה וואס איך האב דיר געגעבן מאך לעבן, שמעון התימני אומר אף על הדבר איבעיא להו לא הודו לו, שטייט אף על הדבר ולא הודו לו חכמים, איבעיא להו, וואס הייסט לא הודו לו חכמים, אויף דעם אז מען איז מתריע בשבת, אבער בחול האלטן זיי יא, אדער דילמא לא הודו לו כלל, תא שמע, דתניא דאס זאגט זיינס מיט די ברייתא מתריעין על הדבר בשבת ואין צריך לומר בחול חנן בן פיטום תלמידו של רבי עקיבא משום רבי עקיבא אומר אין מתריעין על הדבר כל עיקר נו זע איך פון דא אז וואס אבער די חכמים זאגן אין די משנה ולא הודו לו חכמים יענקי איז עס סתם סיי אויף שבת און סיי אויף וואכן און די משנה איז על כל צרה שלא תבוא מתריעין חוץ מרוב גשמים פארוואס תנו רבנן על כל צרה שלא תבוא על הציבור יעדע צרה וואס קומט מתריעין עליה חוץ מרוב גשמים מאי טעמא אז ס'רעגנט צו סאך, פארוואס בעט מען נישט די אייבערשטער אז ס'זאל אויפהערן צו רעגענען? אמר רבי יוחנן לפי שאין מתפללין על רוב הטובה, מען בעט נישט דעם אייבערשטן ס'זאל נישט קומען קיין טובה, ואמר רבי יוחנן מנין שאין מתפללין על רוב הטובה, ווייל ס'שטייט ווען דער אייבערשטער איז מבטיח אז ווער ס'וועט טון מצוות וועט דער אייבערשטער הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, און איך וועל עפענען די פענסטערס פון הימל והריקותי לכם ברכה עד בלי די, מאי עד בלי די, אמר רמי בר חמא אמר רב

זעה איך, איך וויל ענק ברענגען אז ס'וועט זיך נישט ענדיגן, זעה איך אז מ'קען נישט סטאפן מ'זאל זיך ענדיגן. אבער לכאורה, דאס קריגט, ניין? אמר רמי בר חמא קריגט יא. האלא? עד שיבלו שפתותיכם מלומר די, דאס מיינט דאך יא? אז מ'מעג יא זאגן די? שמעון? ער קריגט? בערל? חנא? ער קריגט? וואס דען? יא אבער ער זאגט דאך אטש הא? עזרא? אבער מען מעג יא זאגן די? קען נישט? נו אבער די זאגסט דאך פריער אין מתפללין על רוב טובה.

א ריזיגע בארג אין ירושלים ארץ ישראל וישכשך רגליו במים און די פיס ווערט אים ווערט אים נאס פון רעגן, פרעגט די גמרא די פיס והתניא ידיו, האט דאך געהערט אין א ברייתא אז מען קען נאר בעטן דעם אייבערשטן אז ס'זאל זיך סטאפן רעגן ווען די הענט רגליו כידיו קאמינא, ער מיינט צו זאגן אז מען קען זיך איינבייגן און איינטונקען די הענט ביי די פיס, אמר רבה בר חנה איך האב געזען די פלאץ פון קרן אופל דקם ההוא טייעא א אראבער איז דארט געווען כי רכיב גמלא ער האט געריטן אויף א קעמל, אַזױ הױך אַ קעמל איז, און האָט נאָך געהאַלטן אַ שװערד, ורומחא נקיט בידיה, איז אַזױ הױך די פּלאַץ, עס האָט אױסגעקוקט װי אַ קלײנע, קלײנע, קלײנע װערעמל, מתחזי איניבא. אַז דאָרט װערט שױן פֿאַרשװעמט מיט װאַסער, דעמאָלט קענסטו מתפּלל זײַן. תּנו רבנן ונתתי גשמיכם בעתן, װאָס הײסט בעתן?

ושעורים האט אויסגעקוקט ווי גאלדענע רענדלעך, ועדשים און בונדלעך האבן אויסגעקוקט ווי דינרי זהב, וצררו מהם, מען האט אוועקגעלייגט לדורות, להודיע כמה החטא גורם, אז מען זאל זען אז ווען מען מוטשעט זיך און מען האט נישט קיין פרנסה, דאס איז די אייגענע שולד, שנאמר עוונותיכם הטו אלה, די עבירות וחטאותיכם מנעו הטוב מכם, וכן מצינו בימי הורדוס שהיו עוסקים בבנין בית המקדש, והיו יורדין גשמים בלילה, מען האט געארבעט ביינאכט, און מען האט געארבעט בייטאג און ביינאכט האט גערעגנט. און למחר נשבה הרוח ונתפזרו העבים וזרחה החמה ויצאו העם למלאכתם און מ'האט געוואוסט אז דער אייבערשטער איז זרחי וידעו שמלאכת שמים בידיהם. ברוך השם האמיר זוכה געווען צו לערנען א דף גמרא, וואס נעמען מיר ארויס אין די היינטיגע דף? די גרויסקייט פון שמחה, די גרויסקייט פון פרייליך מאכן א צווייטן מענטש, די גרויסקייט פון שמייכלען, קוקטס אריין, לערנטס די בריוו, לערנטס די בריוו אין עצתו אמונה, די וואך איז דא אזא בריוו, וואס שטייט דארט אין די בריוו? אז די וועסט שמייכלען צו א צווייטן, ניין נישט דעי שטייט, עסטו באקומען א שמייכל פונעם אייבערשטן, אזא אזא שטארקע לשון וואס שטייט דארט, אז די וועסט שמייכלען צו א צווייטן עסטו באקומען א שמייכל פונעם אייבערשטן אליינס, אז מען פרייט זיך צו יענעם, מען געבט א גוט ווארט פאר יענעם, מען איז א מען איז א משפיע.

וואס זאל איבערגיין אויף מיר, איך האב נישט דער לעזער איז געווען די מעשה, דער אידישער קעניג יאשיהו איז געלעגן אויף דער ערד געלעכערט, מען האט אים געשאסן, אזוי ווי נעבעך אין דזשערזי סיטי, די מערדערס האבן אריין האבן זיך אריינגעכאפט דארט אין די געשעפט, זיי האבן זיך געוואלט אפשיסן דעם גאנצן תלמוד תורה אויבן, און דער אייבישטער מאכט א נס, עס איז נאך געבליבן עפעס פארהאנקעט דארט, מען האט געהאט נעבעך איין אידישער בחור און מען האט אים דארט געשאסן עפעס צוויי דריי הונדערט קוילן, יא, צוויי דריי הונדערט קוילן, געלעכערט. סתם, סתם צופליקט דעם מענטש. און שטעל דיך פאר א מענטש ליגט אזוי צופליקט, אזוי צופליקט, אזוי צוריסן, און ער זאגט א גאנצע צייט צדיק השם, די ליפן שאקלען זיך אים, צדיק השם, צדיק השם, צדיק השם. ווי זאגט מען עס? נו? נו, ווי זאגט מען עס? צדיק השם. ליידער זאגט מען עס, זאגט מען עס אין ספאניש. צדיק השם.

אייבערשטער איז גערעכט, נו זאג עס, דו קענסט, דו קענסט זאגן, צדיק השם. דיאס טיענע ראסאן. דער אייבערשטער איז גערעכט. היינט ביינאכט אלע זאלן גיין מחזק זיין רבי יואל שניצלער'ס בית מדרש, עץ אמונה.

דו ווייסט וואס קאסט מיך פעיראל א וואך? מוז איך בעטן די בחורים זאלן גיין נאך געלט? איך האב שוין נישט די כוחות פון אמאל, זאג ענק באמת, עס איז שוין נישט די אלטע ראש ישיבה, ברוך השם איך האב כח אבער די כוחות פון פארלאנגען בחורים זאלן גיין נאך געלט, היינט מוז איך זיי פארגיטיגן, יעדע מאל א בחור גייט נאך געלט, איך מוז אים געבן, איך מוז אים עפעס געבן, סאו אויב גייט ער ברענגען געלט גיי איך מיט אים פארן, און איך גיי מיט אים פארברענגען, איך גיי מיט אים שפאצירן, און איך גיי מיט אים גיין, איך גיי אים געבן אייזקרים, איך גיי אים גלעטן, איך גיי אים לעקן.

מוהרא"ש נישט געזאגט וואס צו טון, די שיעור איז שוין צו, אקעי קום אהער, דו ווייסט נישט וואס די לחיים איז צו זאגן פאר מוהרא"ש, פרעג עזרא, פרעג ראובן, פרעג פרעג יענקי, פרעג די וואס זענען געזעצן דארט, צו מען קען געבן א ריק א פיסל פון א טיש.

ברוך השם איז דא לעבעדיגע קינדער אויך, איז דא לייזער, רוף וואס ממש ווייסט נישט צו טון, א יונגל האט געווארפן א שטיין, אויסגעשאסן א פענסטער. איך געדענק איך איך ווארף איך ווארף איך ווארף סנאובאלס, איך לערן אין תורה ויראה, פיפטי פאר, פארט העמילטאן, כיתה ו', נו? ווי אלט מ'איז כיתה ו'. און שוין אראפ די בלאק איז דא א בית מדרש בסאמין ער האט א ישיבה און מיר האבן געזאגט אז דאס איז באמעס ווייל שוין אונז די גאנצע כיתה מיט קינדער מ'ווארפט סנאובאלס אויפן פענסטער א פענסטער שיסט זיך אויס נו און דערויף קומט ארויס מ'לויפט אוועק האב איך דאס שוין אויסגעלערנט אלס יונגל מ'דארף עס אויסלערנען לייזער אויסלערנען מ'דארף נישט קיין סנאובאלס מ'דארף נישט קיין שטיינער.